א גוטן ערב לג בעומר תשפ ה. כ'האב געוואלט רעדן אביסל וועגן ר' שמעון בן יוחאי מיט דעם וואס איז געפארן אויף מירון. ס'איז דא א מימרא פון דער בית אהרן ברענגט עס פון רבי אהרן קארלינער, כשם שהקדוש ברוך הוא לכל אזוי ווי דער אייבערשטער איז פאר יעדן כך ר' שמעון בן יוחאי לכל אזוי איז ר' שמעון בן יוחאי אויך פאר יעדן אפילו לפחותים אפילו פאר די נידריגסטע מענטשן וואס ס'איז דא. דער ענין פון דעם וואס מ'טוט צינדן די גרויסע הדלקה. פארן הייליגן רבי שמעון, מען קומט פון איבעראל ארום און ארום. יעצט דער ערשטער וואס האט געשריבן וועגן דעם ענין פון מירון אז ס'דארטן דא א גאנצע שמחה פון די גרויסע וואס זיי האבן געשריבן איז געווען דער רבינו עובדיה מברטנורא שרייבט ער פאר זיין ברודער אין שנת רמ ט און די בריוו ווערט געברענגט איבעראל שטייט ער אז זאגט ער מיט דעם לשון בי ח אייר אין אַכצן טאג אין אייר באים קומט מען מכל הסביבות פון אלע סביבות

און אויכעט ס'איז דא אין שבחי ירושלים הקדמון וואס איז געשריבן אין רפ ב שטייט אויכעט וועגן דעם ענין צו גיין צו ר' שמעון. יעצט ער זאגט דא אז אסאך עקרות זענען נפקד געווארן אונז געפינמיר אויף צוויי פלעצער אז ר' שמעון בן יוחאי האט פוקד געווען עקרות איינס איז אין שיר השירים פרק א' אז כ'האב ענק שוין פארציילט די מעשה כ'וועל עס נאכאמאל פארציילן א מאן און א פרוי האט נישט געהאט קיין קינדער האט ר' שמעון געזאגט אז זאלן זיך גיין גט'ן און יעדער זאל חתונה האבן פאר זיך אבער זאלן עס טון מיט די זעלבע שמחה ווי זיי האבן חתונה געהאט דאס ערשטע מאל. קיצער זיי זענען געגאנגען, זיי האבן געמאכט א גרויסע סעודה, מען האט געדינגען א זאל, מען האט זיך גוט אנגעשיקערט, און ס'איז געקומען צום אהיים גיין, איז ר' שמעון האט געזאגט אז ער זאל איר געבן די שענסטע מתנה וואס זי וויל, ער האט געמיינט צו זאגן פון הויז איז דאך דא מתנות, געב איר די שענסטע מתנה און שיק זי ווי מען זאגט ווייטער, איז געגאנגען דערנאך זיי זענען געווען אביסל שיכור און זיי זענען ביידע אינאיינעם אהיים געגאנגען און פארטיג, זיי האבן זיך נישט גע'גט, נישט סעפערירט. אינדערפרי פרעגט ר' שמעון נו וואס איז געווען, זאגט זי דער ר' שמעון האט געזאגט אז ער זאל מיר געבן דעם שענסטן חפץ און דאס זאל זיין מיין, ביי מיר איז מיין מאן דער שענסטער חפץ און איך וויל אים, האט ר' שמעון געזאגט אויב אזוי גיי אהיים, און וועסט געהאלפן ווערן מיט קינדער יעצט. ס'ווערט אויך געברענגט אין זוהר הקדוש חלק ב', דף קס ט, ווערט געברענגט אז רבי שמעון האט געזאגט אויף דעם יניקה, זעסט דאס קינד, דאס איז געבוירן געווארן פון מיין ברכה, וואס איך האב אנגעווינטשן פארן טאטן זיינעם רבי סאפר'ן אז ער זאל האבן א זון א בן תורה, דער יניקה האט אויסגעזאגט גרויסע סודות התורה, אז ס'איז ממש, ס'איז געווען. ס'איז אין זוהר געשריבן. נאכדעם איז אויך דא אז רבי שמעון בן יוחאי האט געקענט מחיה מתים זיין. ס'ווערט געברענגט אז רבי יצחק דער וואס ס'ליגט דארט אויפן וועג אריין צו רבי שמעון, רבי שמעון האט געהאפט פארן ער איז געווען ער איז געשטארבן און רבי שמעון האט אים מחיה מתים געווען ער האט געהאפט ביז ווילאנג איכ'ל דא זיין וועל איך אים האלטן און אזוי איז געווען ווען רבי שמעון איז נסתלק געווארן איז ער אויך נסתלק געווארן סאו די יארצייט פון דעם רבי יצחק וואס איז אויפן וועג אריין צו רבי שמעון'ס מערה דאס איז אויכעט אין ל"ג בעומר. און דאס ווייסט מען אויכעט אז ס'איז דא זייער אסאך מענטשן וואס ווערן געהאלפן מיט קינדער. איך אליין האב געהאט אמאל א מעשה, כ'האב עס פארציילט שוין לאנג אויפן האטליין, עפעס א גאר א חשוב'ער כולל אינגערמאן האט נישט געהאט קינדער אסאך יארן, און מיין ווייב האט געמאכט דעמאלטס א ראפעל צו פארן אויף ל"ג בעומר, און דער אינגערמאן, דער כולל אינגערמאן האט עס געווינען. אבער קיין קינדער האט ער נישט געהאט נאך דעמאלטס, ס'איז געווען צען צוועלף יאר נאך די חתונה. בקיצור, זיי האבן געווען שווער עפעס צו פארן, זיי האבן געוואלט איינקעשן דעם טיקעט פאר געלט, האט מיין ווייב געזאגט אזוי, געלט גייסטו פון מיר נישט באקומען, ווייל ס'איז ידוע אז ס'ווערט געברענגט פון אסאך צדיקים אז רבי שמעון שיקט אן אינוויטעישן פאר דיר, האט ער נישט נאר געשיקט אן אינוויטעישן, האט ער מיטגעשיקט דאס געלט אויכעט, סאו איך גיי דיר נישט געבן ארויס דאס געלט, זאלסט טון דערמיט אנדערע זאכן, דו ווילסט פארן קענסטו פארן, און אז נישט, נעם איך דאס געלט צו. סוף געווען, האט זיך געלאזט איבעררעדן, ער איז געפארן, און ער איז דעמאלטס יאר געהאלפן געווארן מיט א קינד. עס זעט אויס ווייל ער האט נישט געהאט קיין חשק צו פארן האט מזלזל געווען אין ר' שמעונ'ן, האט ער געהאט א מיידל און נישט קיין יונגל. דאס אלעס. מיט ר' שמעון קען מען אויך נישט שפילן קיין געימס. עניוועי, ער האט ברוך השם א טאכטער שוין מסתמא אלט אכצן צוואנציג, אפשר האט זי שוין אפילו חתונה געהאט. און דאס איז אלעס וואס ער האט. כ'האב, מער האט ער נישט קיין קינדער. עניוועי. דאס איז א מורא'דיגע זאך, מען שערט אויך דארטן אפ קינדערלעך, ס'איז זייער א מורא'דיגע זאך, יעצט איך וויל אייך פארציילן א מעשה, ס'איז דא א פרוי וואס האט געזאגט רבי נחום איך פאלג אייך איך לאז נישט מיין מאן פארן אליינס, שפעזן פאר ביידע האמער אונז נישט און איך וויל געהאלפן ווערן מיט קינדער, איז איך זאג יעדעס יאר און איך וועל עס איבער זאגן יעצט נאכאמאל, מען מוז נישט זיין ביי רבי שמעון און מען זאל פועל'ן, רבי שמעון זיין קדושה איז זיך מתפשט אין די גאנצע וועלט, אבער איך האב דעמאלטס געזאגט אז ס'איז דא א בריוו פון. ר' בנציון באבובער, זייער א אינטערעסאנטער בריוו און איך וויל עס פארליינען. די בריוו האט ער געשריבען תרע"ב פאר א חסיד זיינעם אין ירושלים וואס ער הייסט ר' יעקב ישראל שמערלע זכרונו לברכה שרייבט ער אזוי ברוך השם א' אחרי קדושים י"ט למספר בני ישראל תרע"ב באבוב

ס'א סגולה ווער ס'האט נישט קיין קינדער רחמנא לצלן לנדב ח"י ראטל משקה ביומא דהילולא על ציון התנא רבי שמעון בן יוחאי זכותו יגן עלינו ועל כלל ישראל לכן וועגן דעם בחרתי בו לעשותו שליח מצוה וועל איך אויס אין דיר אזוי שרייבט ר' בנציון פאר דעם איד אז דו זאלסט זיין א שליח מצוה להזכיר לטובה את הזוג מאיר בן חיה לאה עם זוגתו שרה בת שיינדל שיפקוד השם יתברך אותם זרע של קיימא במהרה, בלי שום מכשול ונזק, וינדב עבורם, און איך בעט דיך זאלסט מנדב זיין פאר זיי ח"י ראטל משקה כנהוג אזוי ווי מען פירט זיך, כאשר יעזור השם יתברך ויפקדם בישועה במהרה, און דער אייבערשטער וועט זיי העלפן אז זיי זאלן געהאלפן ווערן מיט א ישועה, מוכנים המה לשלם נדבת לבבם בשמחה, וועלן זיי באצאלן זייער נדבה בשמחה, וזה הנני מברכו בישועה. ויזכה לישב על אדמת הקודש במנוחה והשקט ובטח ברוב נחת והרחבה ידידו דורש שלומו הטוב באהבה בן ציון האלברשטאם איר הערט וואס דא טוט זיך? דא טוט זיך אזא מעשה אז מען מוז נישט דארט זיין האב איך יענעם געזאגט אז דו ווילסט נישט פארן אן דיין מאן צו דו ווילסט נישט דיין מאן זאל פארן אן דיר שיק חי ראטל פון דא היינט איז דאך דא קאמפעניס און ארגאניזעישאנס וואס מען שיקט חי ראטל מען געבט נישט נאר חי ראטל משקה מען געבט וואסער איר ווייסט חי ראטל וואסער איז היינט אסאך מער ווי חי ראטל משקה, מען קומט דארטן אויף דעם בארג אין מירון אויסגעשעפט, מען קען נישט צופארן מיט די באסעס און מיט די קארס, מען קומט פארשמאכט, איז ווי נאך דא אזא גוטע זאך וואס מען געבט פאר א איד צו ער זאל קענען עפעס אביסל טרינקען, איך ווייס דער דער פריערדיגער רבי משה מרדכי לעלובער פלעגט קומען אויף מירון, איז געווען דארטן א איד וואס ער האט געבאקען פיטא דארט ביי רבי יצחק, ווי איך האב ווען געזאגט צו די יארצייט אויך לג בעומר האט ער דארטן געמאכט א גריל, מען האט געבאקן פיטא צו געבן א איד א שטיקל ברויט, ס'איז געווען. מיט אסאך יארן צוריק ווען ס'איז נישט געווען וואס צו קויפן, בקיצור, און דער ר' משה מרדכי האט זיך אפגעשטעלט און געקוקט אויף דעם איד, און קוקט אויף אים, און באגריסט אים, פרעגן אים די חסידים רבי איז עפעס א בעל מקובל א צדיק הדור? ער קען זוהר? זאגט ער סאך העכער פון דעם, זאגט ער וואס הייסט העכער? רבי וואס איז העכער פון זוהר? זאגט ער קוק ער געבט פאר אידן צו עסן, אידן וואס קומען צו ר' שמעון דאס איז די העכסטע וואס איז דא, ס'איז א מורא'דיגע זאך, איז האב איך געזאגט. פאר דעם איד דארפסט נישט פארן, קענסט געבן חי ראטל. בקיצור דער איד קאלט מיך אויף א האלב יאר שפעטער, ס'האט געארבעט, דער חי ראטל האט געארבעט. זאג איך אים, נו אוודאי האט עס געארבעט, ר' בנציון באבוב, ר' בנציון האלבערשטאם שרייבט שוין אז ס'ארבעט. יעצט, איינער האט מיך מעורר געווען, כ'האב געפרעגט א שטארקע קשיא, וויאזוי שרייבט. דער באבובער רב, וכאשר יעזור השם יתברך ויפקדם בישועה במהרה מוכנים המה לשלם נדבת לבבם בשמחה, ס'הייסט עס איז עפעס אויף א תנאי וכאשר, האט יענער מיר געזאגט איך פארשטיי עס נישט די הייליגע ווערטער פונעם באבובער רב, די ווערטער איז, די בריוו איז געשריבן געווארן זונטאג אחרי קדושים י"ט במספר בני ישראל, אין תרע"ב האט ער נאכגעקוקט א לוח אז דאס איז געווען פונקט צוויי וואכן פאר. לג בעומר איז דעם באבובער רב'ס בריוו האט דאך אויך גענומען צייט ס'זאל אנקומען אויף ארץ ישראל, יעצט וואס ער האט אים געשריבן אז טאמער דער אייבערשטער העט העלפן און אז ער העט געהאלפן ווערן דעמאלטס איז לשנה הבאה איבער'ס יאר העט ער שיקן די חי ראטל. ער העט זען אז ס'זאל אנקומען נאך פאר לג בעומר מ'זאל קענען טיילן די חי ראטל לג בעומר ס'איז זייער פיין דברי. אי חכם חיים. יעצט, און ווי כ'האב אייך שוין געזאגט, אין בית אהרן שטייט, אזוי ווי דער אייבערשטער איז לכל, אזוי איז ר' שמעון לכל, בן יוחאי אויך לכל, אפילו לפחותים. מ'קען זאגן, דאס מיינט צו זאגן, אז יעדער איד, אפילו דער קלענסטער און אפילו דער גרעסטער, האט א שייכות מיט ר' שמעון, און אויב ער נעמט זיך אונטער זאכן אין יומא דהילולא, אז דורך דעם זכות פונעם גרויסן צדיק דעם תנא, זאל ער אויכעט געהאלפן ווערן. מענטש מאכט א חשבון, ווי קום איך צו ר' שמעון, און ר' שמעון האט מגלה געווען אזאלכע סודות, וואס פארשטייען נאר גרויסע צדיקים? די תירוץ איז די גרויסע צדיקים פארשטייען אויך נישט ממילא קיינער פארשטייט נישט, מען רעדט עפעס פארשטייען זיי מער פון אונז אבער דעם אמת אפי' די קבלה'דיגע זאכן דאס איז דאך זייער שווער צו פארשטיין איז במילא ס'איז נישט קיין חילוק צו איינער ער דארף ארויפגיין אויפן טרעין ער דארף האבן צוויי אהאלב דאלער איז נישט קיין חילוק צו ס'פעלט אים א פעני צו ס'פעלט אים א דאלער. סאו יענער צדיק פארשטייט טאקע מער אבער די באמת ר' שמעון פארשטיין פארשטייט קיינער נישט סאו במילא מוז זיך ר' שמעון אראפלאזן צו דעם עולם העשיה איז במילא איז ער יעדער איינער קען געהאלפן ווערן. יעצט ס'איז ס'ווערט געברענגט פונעם בארנובער רב. ספר מגדיל ישועות מלכו, זאגט ער דארטן שטייט אדם ובהמה תושיע השם, דאס באטרעפט אזוינפיל פון רבי שמעון בן יוחאי, דאס מיינט צו זאגן אז אפילו דער גרויסער צדיק און אפילו דער בהמה, דאס איז אלעס נכלל אין דעם צדיק רבי שמעונ'ען, אז דורך רבי שמעונ'ען קען מען געהאלפן ווערן, טאמער איז מען זיך מדבק אין זיינע דרכים. יעצט, ס'איז דא, מ'זאגט ועל ידי זה יושפע שפע רב בכל העולמות, די ראשי תיבות. פון יושפע שפע רב בכל איז רבי שמעון בן יוחאי דורך דעם הייליגן זוהר מיט די קבלה איז ווערט א מורא'דיגע שפע אין אלע עולמות. יעצט שימלוי'ער רב ברענגט אז ווען ער איז געווען אין מירון האט מען אים געוויזן א גרויסן בארג און דארט איז דא א כסא של אליהו די באקאנטע כסא של אליהו האט מען אים געזאגט אז ס'איז מקובל אז אליהו הנביא וועט זיך זעצן אויף יענעם שטיל, און דארט וועט ער מבשר זיין די גאולה, און פון דארט וועט ער גיין טוהן אלעס וואס מען דארף אויף צו מלחמה האלטן מיט די גוים און אזוי ווייטער. יעצט, ס'שטייט אין ישעיה קאפיטל מ', על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון, גיי ארויף אויף א הויעכן בארג מבשר צו זיין די גאולה. איז שרייבט דער שימלוי'ער רב ס'איז מיר בייגעפאלן אז די סופי תיבות פון ועלו מושיעים בהר ציון דאס איז מירון אז פון דארטן זעהט מען דעם בארג ווי דער אייבישטער האט געזאגט פאר אליהו הנביא זאלסט ארויף גיין אויף א הויעכן בארג און פון דארטן וועסטו מבשר זיין די גאולה איז דער עיקר וואס מען דארף טאקע בעטן דעם אייבישטן אז ער זאל אונז שוין שיקן דעם גואל צדק דאס איז איינע פון די זאכן וואס מען פארט אויף מירון מען זאל אינזין האבן די שכינה הקדושה, דער אייבערשטער זאל שוין רחמנות האבן און אויסלייזן די שכינה הקדושה. יעצט, ס'ווערט געברענגט אז ס'ווערט געברענגט פון ר' חיים וויטאל אז ס'איז א מנהג מ'זאל זיך צוזאמקומען ביי אין מירון, מ'זאל עסן, מ'זאל זיך פרייען דארט מיט משתה ושמחה, דאס איז נאך געווען א מנהג קדום. איז, מ'קען אביסל פארשטיין וואס איז די מקור פון די שמחה, ווייל די גמרא ברענגט אין מסכת יבמות דף קכ ב, ס'הייסט שבת ריגלא, וואס הייסט ריגלא? זאגט רשי. בשם תשובת הגאונים אז די אלע ריגלי דאמוראי איז געווען ס'איז געווען א געוואוינהייט אז יום שמת בו אדם גדול דעם טאג וואס א אדם גדול איז געשטארבן קובעין אותו לכבודו האט מען עס קובע געווען צו זיין כבוד מדי שנה בשנה כשמגיע אותו יום יעדעס יאר דעם זעלבן טאג מתקבצים תלמידי חכמים מכל סביביו זענען זיך צוזאמגעקומען די תלמידי חכמים פון די געגנטן ארום און ארום ובאים על קברו עם שאר העם להושיב ישיבה שם און מען זאל דארטן אביסל לערנען און ממילא איז די בעל הילולא האט מיט דעם א גרויסע עליה און א שמחה. יעצט, ס'איז דא אין ספר תנא דבי אליהו רבה פרק ט ז, זאגט ער אזוי, וכן אמרו, און אזוי האבן אויך די חזל געזאגט, יום שמת אדם הראשון עשו יום טוב ויום משתה ושמחה, דעם טאג וואס אדם הראשון איז געשטארבן האט מען עס געמאכט פאר א יום משתה ושמחה. יעצט, אויף ר' שמעון בן יוחאי איז דאך נעשה אדם נאמר בעבורך, איז במילא. איז אז רבי שמעון איז יעצט נסתלק געווארן איז עס אויכעט א יום שמחה, ס'איז אזוי ווי מ'האט געמאכט א שמחה ווען אדם הראשון איז נסתלק געווארן, יעצט איז אויכעט ידוע אז רבי שמעון בן יוחאי איז א ניצוץ פון משה רבינו און פון אדם הראשון, איז ממילא האט מען עס אויכעט געמאכט פאר א יום משתה ושמחה. ס'איז געווען פאר א יאר, האט מיך איינער געפרעגט אז ער איז אן אבל נאך זיין טאטן צו ער מעג גיין אין די שמחה פון מירון און צו ער מעג מיטהאלטן מיט די סעודות דארטן, האב איך אים געזאגט אזוי, אין מהריל שטייט אז מען מאכט לג בעומר א יום שמחה, יעצט אין אין סימן ק ד שטייט דארטן ווען איינער איז נודר בעת צרה אז ער וועט נישט עסן נאר אין זיין הויז, ער וועט נישט עסן ביי קיין סעודת מרעים וכדומה, איז במילא פרעגט ער יעצט א שאלה. ביי א סעודת מצוה צו מען מעג יא עסן אויסערן הויז צו נישט, אזוי פרעגט איינער, און אויכעט וואס הייסט א סעודת מצוה, ענפערט אים די מהריל אזוי, נדר בעת צרה איז מותר לדבר מצוה, וכל היכא דנהנה מסעודת תלמידי חכמים כאילו נהנה מזיו השכינה, אז מען איז נהנה פון א סעודה פון תלמידי חכמים אזוי מען איז נהנה מזיו השכינה, אזוי שטייט אין די גמרא אין מסכת ברכות דף ס ד, דארטן ביי יתרו. ויחזו אלוקים ויאכלו וישתו, זאגט ער הילכך וועגן דעם לג בעומר נמי סעודת מצוה הוה איז עס אויך א סעודת מצוה איז במילא מעג אפילו אן אבל אויכעט צאמקומען דא דארטן און ער מעג עסן אינאיינעם יעצט ווערט דא געברענגט אין אסאך ספרים ס'איז די מענטשן ביי משה רבינו טרויערט מען און אין לג בעומר מאכט מען א משתה ושמחה וואס איז דער חילוק? עס ווערט געברענגט א מורא'דיגע זאך, ווייל משה רבינו האט נישט זוכה געווען אריינצוגיין אין ארץ ישראל, אבער רבי שמעון איז אין ארץ ישראל, איז במילא דעמאלטס איז נתקיים געווארן די אלע תפילות פון משה רבינו אז זאל אריינגיין אויף ארץ ישראל. יעצט אין ספר מגן אברהם פונעם טריסקער מגיד ווערט געברענגט אז לג בעומר איז בגימטריא משה, ווייל דעמאלטס איז ווי מ'זאגט, די בקשה וואס משה רבינו האט געבעטן ביים אייבערשטן איז דעמאלטס ארויסגעקומען במלוא המיר. יעצט אין זוהר הקדוש ווערט געברענגט אין די אידרא זוטא אז ס'זאגט רבי שמעון אזוי דהא כל יומא דא דער טאג פון לג בעומר ברשותי קיימא איז אין מיין רשות. יעצט וואס מיינט דאס? טייטשן די ספרים אז לג בעומר ווערט נתעורר נאכאמאל א התחדשות פון געוואלדיגע כוחות פון רבי שמעון וואס ער האט געזאגט יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין. יעצט ס'איז דא אויכעט, מען שערט דארט אפ די קינדער, זיי הייסן חתנים פון ר' שמעון בן יוחאי, ס'איז ממש נישט משיג צו זיין ווער ס'איז עס האט עס נישט בייגעוואוינט די געוואלדיגע התעוררות און די קדושה וואס דארטן טוט זיך אפ, אוואדע ס'איז דאך זה לעומת זה אבער פון דעם האב איך שוין גערעדט פאריגע וואך, יעצט ווערט געברענגט אין זוהר הקדוש חלק ג', און אויך אין סוף פון די אידרא שטייט אזוי, בתר דנפק פורייא, נאכדעם וואס ס'איז ארויס געגאנגען דער בעט פון ר' שמעון בן יוחאי און ס'הייסט מ'האט אים ארויס געפירט צו לייגען אין די מערה, הוה סליק באוויר איז ער אליינס אריין אין די לופט, מ'האט מ'האט אים נישט געדארפט טראגען, ואשא היה לוהט קמיה, ס'האט געברענט א פייער פאר אים. און שמעו קלא מ'האט געהערט א קול עולו ואתו ואתכנשו להילולא דר' שמעון, ס'האט. ס'האט מודיע געווען פאר יעדן איינעם, קומטס לאמיר גיין זיך צאמזאמלען צו די הילולא פון ר' שמעון, איז דער קול גייט היינט אויכעט ארויס, ווייל די די אלע זאכן חזר'ן זיך דאך איבער, און דאס איז דער טעם פארוואס טויזענטער איך מיין הונדערטער טויזענטער אידן האבן אזא געוואלדיגע שאיפה א גליסטונג צו פארן אויף מירון, יעדער וויל זיך פרייען מיט ר' שמעון בן יוחאי. דער זוהר הקדוש זאגט, ר' אבא, כי הוה חזה ר' שמעון ווען ער האט געזעהן ר' שמעון הוה רהיט אבתריה איז ער נאכגעלאפן נאכן און ער האט אים געזאגט דער פסוק שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדון השם פני האדון השם דא הוא ר' שמעון. יעצט ווערט געברענגט אין זוהר אין חלק ג' דף פ ד אז ווען ר' שמעון בן יוחאי האט מסדר געווען די אידרא, די אידרא זוטא, איז ער געזעסן און ער האט געלאכט און געשמייכלט. ווייל די נשמה פון די צדיקים ווען זיי ענדיגן זייער מישען, ווען זיי האבן געטוען שוין אלעס וואס זיי דארפן אויפטוהן, זענען זיי צופרידן, און רבי שמעון האט דעמאלטס אראפגעברענגט אויף די וועלט די אידרא זוטא, און דארטן זאגט רבי שמעון מורא'דיגע ווערטער, אז אילו הוו ידעין כולן צדיקין האי, ווען צדיקים וואלטן געוואוסט ווי גרויס דאס איז אז מען איז נסתלק פון די וועלט און מען האט אלעס אויפגעטוהן, הוו חדוון האי יומא דמטא לון לאסתלקא בהאי עלמא.

סוכות צייט, אבער על כל פנים דאס ענין פון ארום נעמען אן ד' מינים נאר ארום נעמען א בית החיים צו ארום נעמען א קבר ווערט געברענגט נאך פון פריעריגע, ס'ווערט געברענגט קודם כל אין מסכת שמחות שטייט אזוי, מעשה באישה אחת שחלתה בתה, ס'געווען א מעשה א פרוי וואס איר טאכטער איז קראנק געווארן, ועלתה והקיפה את העזרה איז ארויף געגאנגען זי האט ארום גענומען די עזרה, ולא זזה משם עד שבאו ואמרו לה נתרפאה. זי האט זיך נישט אוועק גערירט פון דארט ביז מען האט געזאגט ס'איז שוין געהיילט געווארן דיין קינד. נאכדעם ווערט געברענגט דארטן מי שאבד אבידה, דאס איז אלעס פון מסכת שמחות, ווער ס'האט פארלוירן אן אבידה זאל אויכעט ארומרינגלען די קבורה, מעשה באלעזר בן חנניה ובן חזקיה בן גרון שנאבד לו ספר תורה שלו לקוחה במאה מנה, ער האט געקויפט זייער א טייערע ספר תורה און ס'איז אים נעבעך פארלוירן געווארן. איז ועלה והקיף ער איז ארויף און ער האט ארומגענומען די עזרה ולא זז משם ער האט זיך נישט אוועקגערוקט עד שבאו ואמרו לו נמצא ספר תורה ווייל שלמה המלך האט געבויעט דעם בית המקדש האט ער געבויעט פאר אלע צרות וואס א מענטש האט פאר אלע נגע'ס פאר אלע מחלות פאר אלע תפילות פאר אלע תחינות וואס א מענטש טוט יעצט זאגט דארטן ווייטער דער

אפילו מבקש נכסים, ולא טוב לו, און ס'איז אים נישט גוט אז ער זאל ווערן רייך אדער ער זאל האבן קינדער, דער אייבערשטער ווייסט פארוואס ער זאל נישט האבן, און וועל איך מיינען אז טאמער ער וועט בעטן וועט ער געהאלפן ווערן, תלמוד לומר אשר תדע את לבבו, כי אתה ידעת לבדך את לבב כל בני אדם, נאר דו באשעפער ווייסט יעדן מענטש'נס הארץ, און וואס איז אים גוט דאס וועסטו אים געבן. ומניין און פון וואנעט ווייס איך שלא יחזיק און מען זאל נישט ווייטער אנהאלטן במרדו מיט זיין שפעניגן, דאס מיינט ער זאל ער וועט ווייטער טוען די עבירות און ער וועט מיינען אז דער אייבערשטער וועט אים אלעס געבן. שטייט אין פסוק דארט אין שלמה המלך'ס תפילה אשר ידעון איש נגע לבבו ופרש כפיו אל הבית הזה נאר טאמער אז ער וועט וויסן אז ער זינדיגט און ער וועט זיך אויסשפרייטן די הענט און ער וועט תשובה טון. יעצט שרייבט דארטן די ספר אגודה, מכאן נראה שנהגו להקיף בית הקברות. יעצט מיינט קומט אויס אז דאס וואס ס'שטייט אין מסכת שמחות מ'האט מקיף געווען די עזרה, און מ'רעדט פונעם כותל וואס שלמה המלך האט געבויעט, דאס איז דער כותל מערבי, ס'טייטש מען רעדט פון בית המקדש, אבער יעצט איז עס געבליבן נאר דער כותל מערבי, מיינט מען נישט נאר דאס פלאץ, זאגט די אגודה, נאר דאס מיינט יעדן בית הקברות, האט די זעלבע קדושה, אז טאמער מ'איז מתפלל העלפט דער אייבערשטער. יעצט אין תוספות יום טוב אין מדות, פרק ב' משנה ו' שטייט אזוי, כתב הראבי"ה. עזרת ישראל דאס איז די עזרת ישראל, מצאתי נקוד העי"ן בסגול, ס'איז נישט עזרת ישראל אז מ'רעדט פון די עזרה, נאר עזרת ישראל, זאגט ער פארוואס, ווייל דאס איז לשון עזרה, אז דארטן קען מען זיך פועל'ן אלעס גוטס, און אין ירושלמי אין פרק תפילת השחר שטייט פארוואס הייסט עס עזרה, שמשם עזרה באה לעולם, פון דארט קומט א הילף אויף די וועלט, שנאמר. ישלח עזרך מקודש. יעצט ווערט אויך געברענגט אין זוהר אין חלק ב' דף ט"ז, אז רבי שמעון זאגט, ווען נישט דאס וואס די צדיקים בעטן אויף די וועלט אז ס'זאל האבן א קיום, לא יתקיימא פלגות יומא בעלמא, וואלט די וועלט נישט אויסגעהאלטן אפילו א האלבן טאג. און אזוי שטייט אויך אין זוהר חדש דף ע"א. עלמא לא מתקיימא אלא בגינון דמתיא, די מתים, די טויטע זענען מתפלל. יעצט קומט אויס לויט דעם אז מען גייט בעטן דארף מען קודם תשובה טון, און אז מען טוט תשובה דעמאלטס העלפט דער אייבערשטער, און נישט חלילה מען זאל מאכן דערפון א גאנצע צערעמאניע, מען פארט און מען קומט און מען טרעפט זיך, פאבליק רילעישאנס מיט די אלע זאכן. מען דארף האבן א געוואלדיגע תשובה פאר מען קומט צו צו רבי שמעון בן יוחאי צו כדומה צו צו אנדערע צדיקים. יעצט, ס'ווערט געברענגט. אין שם הגדולים אין מערכת הראב"ן זאגט ער אזוי, כי כמה שנים הייתי תמה על מנהג ישראל שמתפללים אצל קברות הצדיקים, מען איז זיך נוהג מתפלל זיין ביי קברות הצדיקים, ואין לקרות קריאת שמע ולהתפלל תוך ד' אמות של מת או בבית הקברות, אזוי שטייט דאך אין שולחן ערוך אורח חיים סימן ע"א, און לויטן רמב"ם איז מען אפילו בדיעבד נישט יוצא, זאגט ער, עד שמצאתי, אזוי ברענגט דער חיד"א, ביז כ'האב געטראפן בספר חסידים סימן תתשכ"ט. שכתב, ער שרייבט אזוי, רבינו הקדוש היה נראה בבגדי חמודות שהיה לובש בשבת ולא בתכריכים ופוטר בני ביתו מקידוש כי הצדיקים נקראים חיים ולא כשאר מתים שהם חפשים מן המצוות ווערט געברענגט דארטן אין די גמרא אז רבי פלעגט קומען אהיים יעדן פרייטאג צונאכטס און ער האט געמאכט קידוש פאר זיין בני בית און האט זיי געפטר'ט פון קידוש, און נאכדעם איז ער צוריק געגאנגען אויף עולם הבא. דאס איז שוין א גאנצע אריכות, וויאזוי ער האט עס געקענט טון, ער האט דאך שוין נישט געווען אויף די וועלט, און וויאזוי קען ער יוצא זיין מענטשן וואס זענען יא מחיוב אין די אלע מצוות, אבער ער פלעגט קומען, ביז איינמאל האט א שכנה דאס געהערט ווי ער מאכט קידוש, און זי האט אנגעהויבן צו פארציילן, איז כדי מען זאל נישט חושד זיין אז אנדערע צדיקים זענען נישט געווען אזוי גרויס, איז רבינו הקדוש מער נישט געקומען. און זאגט דער חיד"א ברענגט צו פונעם ראב"ן. אז ובזה און מיט דעם תבין באריכות צו פארשטיין אלע חקירות הנזכרים, דאס פארשטיין די אלעס וואס מען פרעגט אויף די צדיקים וויאזוי זיי האבן געקענט קומען און וויאזוי אהער און וויאזוי זיי האבן געקענט יוצא זיין א מענטש אויף די וועלט וואס יענער איז דער נפטר און נישט מחויב במצוות און פארטיג. גרויסע צדיקים איז אנדערש די גאנצע זאך. יעצט, ס'דא אין תשובות מנחת אלעזר חלק א' סימן סח, ווערט אויך געברענגט א גאנצע אריכות וויאזוי צדיקים קענען דאס טון, ער ברענגט צו פון אסאך פון זוהר, פון שס, אסאך אזאלעכע מעשות. יעצט, אפילו ס'איז נגזר געווארן אויף א מענטש א גזירה פון הימל, איז קען מען עס מבטל זיין דורך די קברי צדיקים, ווייל זיי זענען מתפלל אויף די לעבעדיגע, אזוי זאגט קלאר דער ספר חסידים סימן תנ. יעצט ווערט אויך געברענגט אין א ספר תורה לשמה, דאס איז שאלה תק, כ, ברענגט ער דארט אז ווען מען רינגלט ארום א קבר פון א צדיק זאל מען זאגן אשת חיל, די פסוקים פון אשת חיל, און מען זאל עס אויך ארומרינגלען זיבן מאל. יעצט ווערט אויך געברענגט אין זוהר אין חלק ג' אז איינמאל האט די וועלט געברויכט האבן רעגן, זענען געגאנגען די חבריא צו ר' שמעונ'ן אז ער זאל מתפלל זיין, האט ער געזאגט זאלסט וויסן די צייט, ווען די וועלט דארף האבן רעגן דארף מען גיין צו די טויטע, ווייל די טויטע זענען מתפלל אויף די לעבעדיגע. יעצט ס'איז דא אן אלטע מחלוקת געווען צו כהנים זאלן יא גיין צו נישט גיין, ס'איז דא פון שינאווער רב א בריוו אז מען טאר נישט גיין, ס'איז דא א גאנצע אריכות וועגן דעם, ס'איז דא אין פון רבי שלמה אליעזר אלעפאנדרי, איז דא אין חלק א', חלק יורה דעה, סימן כג. רעדט ער א גאנצע אריכות וועגן דעם אין מנחת אלעזר, חלק ג', סימן סמך ד', און אין ספר בכורי יעקב פון א גרויסן גאון פון טבריה יורה דעה סימן כ, און זיי רעדן אלע ארום צו מען מעג גיין צו נישט. יעצט אונזער הייליגער רבי דער סאטמארער רב ווען ער איז געווען אין מירון האט ער געזאגט אז ס'איז אים נישט ניחא אז די כהנים קומען אריין דארט ביי רבי שמעון און רבי אלעזר, און ער האט געזאגט אז די כהנים זאלן שטיין אויסער די טויערן לעבן דעם די ראוד דארטן איז פאר מען קומט אריין, מען האט דא אויך געפרעגט דעם רעבן צו מען זאל זינגען דעם ניגון בר יוחאי, ס'איז געווען דעמאלטס איז די רבי געווען איז געווען אין די דריי וואכן, האט די רבי געזאגט אז מען מעג ווייל דער איז זעהן דווקא פאר אים, און באתרא דמר מעג מען זינגען זיינע שבחים. יעצט איז דא א באקאנטע מעשה אז איינער פון די חסידים פונעם דער אריה דבי עילאי, איז געקומען אפאר טעג פאר די יארצייט איז ער געקומען צום סאנזער רב, און דער סאנזער רב האט אים געזאגט, וואס טוסטו דא? ס'איז דאך נאך דא אפאר טעג ביז צו די יארצייט פון די ווישניצער רב, דאס מיינט די אריה דבי עילאי, און פארוואס פארסטו נישט אויף בריגל אויף די יארצייט? האט ער גענפערט, רבי איך בין א כהן, נאך כהן קען איך נישט קומען און גיין אויף די יארצייט, איז במילא אז איך קען נישט גיין אויף זיין קבר פאר איך נישט, האט אים דער הייליגער סאנזער רב געזאגט, זאלסט וויסן דעם טאג פון דער יארצייט איז מסוגל צו זיין, אין די שטאט ווי דער צדיק איז באהאלטן, ממילא איז דאס א מורא'דיגע זאך צו זיין אפילו אין די שטאט ווי א צדיק איז באהאלטן. ס'איז באקאנט אז דער הייליגער אור החיים הקדוש איז געקומען אויף מירון פלעגט ער ארויפגיין אויף אלע פיר, ער איז נישט געגאנגען אויף די פיס, ווייל ער האט געזאגט ס'איז אזא קדושת המקום ער האט עס נישט געקענט סובל זיין. מען רעדט פון אור החיים הקדוש, איז דא דערציילט אז די אור החיים הקדוש פלעגט זיצן אויף הדלקה א גאנצע נאכט, אבער ער איז געשטאנען ווייט, האט ער געזאגט ווי קען איך צוגיין צו דעם גרויסן פייער וואס די נשמות פון די אבות הקדושים אברהם יצחק יעקב און אלע קדושים שטייען דא יעצט, ס'איז ידוע. אז הרב ר' ברוך פון מעזשביזש האט געקויפט יעדעס יאר א נייע שטיקל סחורה און ער פלעגט עס שיקן אויף מירון מען זאל עס אריינלייגן אין די מדירה. יעצט צו מען מעג פארברענען קליידער צו נישט איז דא א גאנצע אריכות, דער הייליגער חתם סופר איז זייער ברוגז אויף דעם, די תשובות אין יורה דעה סימן ריש למד ג, עס איז אויך דא אין שאלות ותשובות שם אריה סימן י ד אז ער איז ברוגז אויף דעם, יעצט זיי האלטן אז דאס מאבד זיין קליידער פאר גארנישט, יעצט אין ספר ישועות מלכו די ליקוטים פרק עיין ו, ברענגט ער א טעם פארוואס מען זאל יא פארברענען די קליידער, ווייל פארן חטא פון אדם הראשון איז מען דאך געווען אן א קליידער און מען האט נישט געדארפט קיין קליידער, נאר נאכן חטא האט זיך דאך אנגעהויבן אז מען דארף קליידער, וועגן דעם אויכעט איז דער מנהג אז די כלה געבט פארן חתן א טלית של מצוה, צו ווייזן אז דו האסט גורם געווען אז מען זאל זיך מוזן ווי מען זאגט איינוויקלען אין א טלית. און דורך דעם טלית של מצוה איז מען דאס מתקן. זעלבער ר' שמעון בן יוחאי ווען ער איז געזעסן אין די מערה איז ער געזעסן אן א לבוש אינגאנצן געזעסן אין די זאמד פארוואס ווייל ער האט געהאלטן אויף אזא מדריגה פארן חטא פון אדם הראשון איז במילא איז מען מרמז אז מען פארברענט די קליידער צו ווייזן אז דער צדיק האט נישט געדארפט קיין שום מלבוש ווייל ער איז געווען אזוי ווי אדם הראשון פארן חטא, אזוי ברענגט דער ספר פרדס יוסף. יעצט, ס'ווערט געברענגט אין אגרא דפרקא, רמז, סימן שין קוף ה, אז אזוי ווי די תורה, די גאנצע תלמוד בבלי, צו אפילו די ירושלמי, דאס איז דאך פארדעקט מיט לבושים. שטייט אייביג תא שמע, קום הער, צו פארשטיין נאר. דער זוהר הקדוש זאגט תא חזי, קום זע. איז ממילא אין זוהר איז אלעס אפן. וועגן דעם פארברענט מען די לבושים, ווייל די גאנצע תורה איז דאך מלובש אין לבושים, און בעט מען דעם אייבערשטן אז מען זאל קענען צוקומען צו די בחינה אז מען זאל קענען זען אן קיין לבושים. יעצט, ס'איז דא, ער, דער הייליגער תנא רבי שמעון איז געווען בערך פופציג יאר נאכן חורבן בית שני איז ער געבוירן געווארן, אונז ווייסן מיר נישט פונקטליך ווען ער איז געבוירן, ווייל ס'ווערט נישט געברענגט אין ערגעץ, אבער מסתמא דער אייבערשטער איז ממלא ימים ושנותיהם של צדיקים, מסתמא איז ער געבוירן ל"ג בעומר אויכעט. ס'איז דא וואס האלטן אז ער איז געבוירן געווארן. און שביעות. למעשה נישט יעדער האלט אז לג בעומר איז ר' שמעון'ס הילולא אויך נישט. ס'דא אין כיסא ספרים דא א איין גרסה יום ששמח נישט שמת נאר ששמח ער האט זיך געפרייט פארוואס ווייל דעמאלטס האט ער מגלה געווען די גרויסע סודות התורה אויך אז דעמאלטס האבן אויפגעהערט צו שטארבן די תלמידים דא אסאך גרסות אין דעם למעשה ס'דא א ספר נחלת אבות חלק ג' ווי ער האט געברענגט אז זיין טאטע יוחאי איז געווען פון שבט יהודה, ער איז געווען פון די גדולי הדור, געווען א גרויסער עושר און איז געווען נאנט צו מלכות. די פרוי פון יוחאי האט געהייסן שרה, זי איז געווען פון די נשיאים פון הילל, זי איז געווען פון די אייניקלעך פון הילל הזקן. קיצור שרה האט נישט געהאט קיין קינדער, זי איז געווען אן עקרה, און ווען יוחאי האט געזען אז ס'איז דורכגעגאנגען אזויפיל יאר און זי האט נישט קיין קינדער האט ער זיך געהאלטן ביים גט. נאכדעם. א שטיק צייט שפעטער איז שרה געוואויר געווארן אז ער האלט זיך ביים גט'ן, איז האט זי אים גארנישט געזאגט, נאר זי האט געוויינט צום אייבערשטן, זי האט געגעבן צדקה, זי האט געטון אלעס אז חלילה זי זאל נישט ארויסגיין ליידיג פון דעם הויז, און זי האט זייער שטארק געוויינט צום אייבערשטן אז ער זאל איר געבן א קינד. יעצט איז געווען ראש השנה ביינאכט און יוחאי האט געזען אין זיין חלום אז ער שטייט אין א גרויסן וואלד וואס דאס איז פול מיט ביימער, טויזנטער און צענליגע טויזנטער ביימער, עס איז געווען צווייגהאפטיגע ביימער, עס איז געווען וואס האבן געגעבן פיירות, עס איז געווען וואס זענען געווען טרוקן, און יוחאי האט זיך גע'חלומ'ט אז ער לאנט זיך אן אויף א טרוקענעם בוים. און ער זעהט, ער קוקט ארום, אה, ער זעהט אינעם פעלד א גרויסן מענטש, און ער האט אויף זיין אקסל א קריגל מיט וואסער, און ער איז דורך אינעם גאנצן וואלד, און ער האט געגעבן פאר אסאך ביימער, די טריקענע האט ער געגעבן אביסל וואסער, און אסאך האט ער געלאזט אזוי, אסאך האט ער נישט געגעבן וואסער, ער האט געפירט א ווערטשאפט, דער גרויסער מענטש וואס האט געגעבן וואסער. ווען ער איז אנגעקומען צו דעם בוים וואס יוחאי איז געווען אנגעלאנט, האט ער ארויסגענומען עפעס א קליין קריגעלע, מיט זייער שיינע קלארע וואסער, און ער האט דעם בוים אנגעוואסערט, און ער האט אים געבענטשט. דעמאלטס האט דער יוחאי געזען, עפעס איז געשען דא, מיט דעם ביסל וואסער האט אנגעהויבן צו וואקסן אויף דעם בוים א טרוקענער בוים, נישט געקענט אויספיגערן וואס דא איז, און וואס איז געוואקסן דערויף? עפל, שיינע גרויסע עפל, שדה תפוחים, און ס'האבן אנגעהויבן צו שיינע. בלימען ארויסצובליען און ס'האבן געקומען אנדערע מינע פירות און ס'האט געשמעקט אוועק אזוי פיין און יוחאי האט זיך זייער געפרייט אז ער האט געזעהן אזא מין שיינעם חלום און ער האט זיך אויפגעוועקט און דער חלום איז געווען ביינאכט פון ראש השנה. בקיצור ווען ער האט זיך אויפגעוועקט איז אים אריינגעקומען א פסוק אין מויל מושיבי עקרת הבית אם הבנים שמחה הללוקה בקיצור און דער יוחאי פארציילט דעם חלום פאר זיין פרוי, און ער זאגט דאס און דאס איז דער חלום, אבער איך ווייס נישט וואס דער פתרון חלום איז, האט ער זיך געקלערט אז נאך ראש השנה עט ער גיין גראד צו זיין הייליגן רעבן דעם הייליגן תנא רבי עקיבא און האט אים פארציילט דעם חלום, האט אים דער הייליגער תנא רבי עקיבא געזאגט, דער חלום באדייט אז דו גייסט געהאלפן ווערן מיט א זון וואס ער עט באלייכטן די וועלט. יעצט פארוואס האט דער דעם וואס דו האסט געזען וואס ער טרינקט אן פון א גרויסן קריגל אלע ביימער וועלכע ער האט אנגעטרינקען פאר איז געווען פון א גרויסן קריגל און דיין בוים האט מען געמאכט פון א קליין קריגעלע וואס ער האט געהאט עקסטער אוועקגעלייגט און דו זאלסט וויסן די אלע פונעם גרויסן קריגל זענען פרויען וואס זיי קענען האבן קינדער בדרך הטבע. איז במילא טרינקט מען עס אן מיט אביסל וואסער, דאס איז אביסל טרערן פון די אידישע טעכטער, אבער דיינס, דיין פרוי קען נישט האבן קיין קינדער בדרך הטבע, און די קליינע קריגל פון וואס ער האט עס אנגעפילט, דאס איז געווען דיין ווייב'ס תפילה מיט די בכיות די אלע יארן. און נאר דורך אירע תפילות און אסאך טרערן וואס זי האט זיך אויסגעגאסן פארן אייבערשטן איז זי נתהפך געווארן פון אן עקרה אז זי זאל קענען האבן קינדער, און אזוי איז געווען, זיי זענען אהיים געגאנגען און זי איז געהאלפן געווארן דאס יאר, און ווען דער הייליגער רבי שמעון איז געבוירן געווארן, יעצט דא אין די מעשה שטייט אז ער איז געבוירן שבועות, ווייל אזוי ווי דער אייבערשטער האט אונז געגעבן די תורה שבועות האט ער אונז געגעבן רבי שמעון בר יוחאי די סתרי תורה שבועות. און דאס הויז איז געווארן פיל ליכטיג, מען האט געזען א קדושה און א ליכטיגקייט, מען האט געמאכט א גרויסע סעודה ביי די ברית, און מען האט אים גערופן שמעון, כי שמע השם לקול תפילת אמו ולקול בכיותיה, דער אייבערשטער האט אויסגעהערט אירע תפילות און אירע געוויינעכצער. און פון דעמאלטס טאג האבן זיי אים אפגעהיטן אז זאל נישט חלילה צוקומען צו טומאה, מ'האט זאל מ'האט אים מגדל געווען בקדושה וטהרה, און פון ווען ער האט אנגעהויבן צו רעדן האט מען מיט אים גערעדט נאר פסוקים מיט הייליגע זאכן, ווען ער איז געווען פינף יאר אלט האט מען אים געגעבן אין א ישיבה וואס ר' גמליאל האט געמאכט אין ירושלים, און ער האט דארטן געלערנט, און איז געווען אזוי ווי א מעיין המתגבר, ווען ער איז געווען א קליין קינד האט ער שוין געפרעגט שאלות, פון די תנאים פון די גרעסטע פון רבי יהושע בן חנניה און פון רבן גמליאל און סוף איז געווען אז ער איז געווען פון די גרויסע תנאים אינעם פערדן דור פון די תנאים און ער איז געווען אין יאהר ג' אלפים דאס איז דריי טויזנט תת"צ אַכט הונדערט און נײַנציק צו בריאת העולם נו איז ער געווארן דער איידעם ביי ר' פנחס בן יאיר אזוי שטייט אין מסכת שבת דף ל"ג עמוד ב' און ער איז נסתלק געווארן איז געווען דרײַ טויזנט נײַן הונדערט און צוואַנציק. יעצט וויל איך רעדן אפאר מינוט וועגן דעם זוהר הקדוש. יעצט ס'איז דא א גאנצע שערוריה ווער ס'האט מחבר געווען דעם ספר הזוהר, ווייל למעשה איז אזוי, דעם זוהר האמער אונז באקומען מער ווייניגער פון ר' משה די ליאן, און נאך זיין פטירה האט מען געטראפן דעם ספר און דעמאלטס האט מען דאס ארויסגעגעבן. ר' משה די ליאן האט געוואוינט אין איטאליע. איז דא וואס זיי האלטן אז דער רמבן האט געטראפן דעם ספר הזוהר ווען ער האט עולה געווען אויף ארץ ישראל און האט עס געשיקט צו ספרד צו זיין תלמיד ר' משה די ליאן. יעצט, אמאל האט מען נישט ארויסגעשטעלט סודות התורה ווייל דאס איז געווען צניעות'דיג, איז ממילא איז עס געגאנגען אחד בעיר ושניים במשפחה. יעצט. דער פריעריגער למשל דער רבינו בחיי איז געווען א תלמיד פונעם רשבא, ער איז געווען פון די גרויסע תלמידים פונעם הייליגן רמבן, און נאכדעם אסאך אנדערע גאוני ישראל פון די צייטן פון די ראשונים און פון די אחרונים, איז האבן אלע שרייבן זיי אז דער ספר הזוהר איז מדרש של ר' שמעון בן יוחאי. יעצט דער רבינו בחיי ברענגט אינעם נאמען פונעם רשבא אז ער האט געזען דעם ספר הזוהר. אזוי שרייבט דער רשבא, דער רבינו בחיי ברענגט עס נאך, און ער ברענגט אויך דעם לשון ספר הזוהר, און ער רופט עס מדרשו של ר' שמעון בן יוחאי, און אזוי איז געבליבן ביי אונז אז דאס איז פון ר' שמעון בן יוחאי. יעצט ווערט אויך געברענגט וועגן דעם התגלות פונעם ספר הזוהר, אז אכט הונדערט יאר צוריק איז געווען א ספר וואס דאס איז געווען באהאלטן אין א מערה אין כפר מירון, און אן אראבער האט עס געטראפן, און ער פלעגט פארקויפן בלעטער פון דעם פאר פעדלערס וואס זענען געקומען. איינקויפן אין גליל, און די פעדלערס פלעגן זייערע זאכן וואס זיי האבן איינגעקויפט אריינוויקלען אין די פאפיר, ביז ס'איז געקומען עפעס א גרויסער צדיק און ער האט אנגעהויבן צו ליינען די בריוון, איז ער געגאנגען און ער האט נאכגעפארשט פונקטליך ווי דאס איז און פון ווי דאס קומט, ביז ער האט עס געטראפן אסאך דערפון שוין אין גארבידזש און אין מיסט. ביז ער איז געגאנגען און ער האט צוזאמגענומען וואס ער האט געקענט און ער האט געמאכט דערפון איין ספר הזוהר וואס דאס איז דער ספר הזוהר ביז צום היינטיגן טאג. אזוי ווערט געברענגט אין אנדערע ספרים.
דאס הייסט אז נישט אז ס'איז געקומען דורך ר' משה דליאן, נאר דאס איז גאר אין ארץ ישראל האט מען דאס געטראפן. יעצט ווערט אויך געברענגט אז ווילאנג רבי שמעון בן יוחאי האט געלעבט האט מען נישט געשריבן גארנישט וואס ער האט געזאגט ווייל ס'איז אלץ געגאנגען איש מפי איש. יעצט איז דא א ספר וואס הייסט שערי מירון. ברענגט ער דארטן אסאך, פון אסאך ספרים ברענגט ער אז מ'האט עס געמוזט שרייבן ווייל כדי שלא תשתכח תורה מישראל, וועגן דעם האט ר' שמעון געזעצט ר' אבא'ן וואס ער איז געווען א גוטער שרייבער און ער האט אים געהייסן אז ער זאל שרייבן אלעס וואס מ'האט גערעדט די אלע יארן, ברענגט ער אז דער מקור פונעם זוהר איז געווען אויף. ס'געווען אויפן ספר גאנץ תנך, ס'געווען געמאכט אויף די אלע פיר און צוואנציג ספרים פון תנך, און ס'האט געוואויגן אזוי גרויס אז א קעמל האט עס נישט געקענט טראגן, אבער למעשה דער אייבערשטער האט דאך נישט געוואלט אז אלעס זאל בלייבן, אסאך זאכן האט דאך דער אייבערשטער געוואלט אז נאכדעם ווען דער צדיק גייט אוועק זאל עס נישט בלייבן, איז למעשה נישט איבערגעבליבן נאר דאס ביסל אויף חמשה חומשי תורה. און ווען רבי שמעון בן יוחאי איז נסתלק געווארן האט מען דאס באהאלטן, מען האט עס געגעבן פארן רב אלעזר זיין זון, פאר די תלמידים און תלמידי תלמידים, ביז ס'איז געווען אסאך זאכן וואס מען האט געהאלטן אז מען דארף עס נישט ארויסגעבן פאר די וועלט, דאס איז צו גרויסע סודות, און אסאך זאכן האט מען מחליט געווען אז מען גייט עס יא ארויסגעבן, און די תלמידים פון רבי שמעון און די תלמידי תלמידים האבן. אנגעהויבן און געענדיגט דעם ספר הזוהר, דאס וואס זיי האבן געוואלט אז ס'זאל בלייבן פאר די וועלט. שפעטער האבן זיי צוגעלייגט נאך אפאר זאכן, די אמוראים האבן אויך צוגעלייגט, ווייל אין זוהר געפינט מיר אסאך מאל פון די אמוראים אויכעט מימרות, און זיי האבן עס אויכעט געמאכט אויף אראמיש, אזוי ווי דער תלמוד ירושלמי. סאו דאס איז דער ספר הזוהר. דער אייבערשטער לאזט נישט סתם אריינפאלן אלע סודות צו יעדן איינעם. און ער האט געוואטשט אלעס ווי עס איז געקומען וויאזוי עס איז געקומען און אזוי ווייטער. דער הייליגער רבי דער אמרי חיים ער פלעגט אלס נאכזאגן פונעם אפטער רב ספר הזוהר ס'איז א לעכטיג ספר מהתנא האלקי ס'לערנט אונז אויס געטליכקייט ווער רבי שמעון בן יוחאי דער אייבערשטער זאל העלפן יעדער זאל זיך פועל'ן אלעס גוטס און יעדער זאל אהיימקומען מיט ישועות און מיט רפואות און מיט פרנסה מיט וואוילע קינדער אלעס וואס מ'ברויך האבן א גוט יאר.